מלכים א' פרק ח', נאכדעם וואס מ'האט געבויט די בית המקדש, לערנען אונז די מעשה פון די חנוכת בית המקדש, די עיקר פון די פרק ווערט אויפגענומען דורך דריי תפילות אדער ברכות, ענינים וואס שלמה המלך האט געזאגט, קודם האט ער געדאנקט דער אייבערשטער אז ס'איז געקומען די שכינה אין די בית המקדש, צווייטנס איז דא א לאנגע תפילה, ס'איז א ידוע'דיגע תפילה אויף שלמה אז דער אייבערשטער זאל ענטפערן די תפילות וואס אידן גייען בעטן אין די בית המקדש. דריטנס איז דא א ברכה וואס ער בענטשט די אידן און בעט צום די אייבערשטער אויכעט אויף דעם גאנצע הצלחה און ער בעט אז ס'זאל ווייטער גיין די הצלחה די אידן זאלן ווייטער זיין ערליך און גיין מיט די אלע ברכות וואס זענען געווען. סאו לאמיר לערנען על הסדר די חלקי הפרק. קודם כל מ'האט צאמגענומען די גאנצע עולם, יקהל שלמה זקני ישראל ראשי המטות, יעדע איינעם צאמגענומען די חשוב'ע אידן די פשוט'ע אידן צו קומען צו ירושלים, צו כדי צו טון וואס? זייער וויכטיג צו דערהערן וואס די חנוכת הבית, להעלות את ארון השם, מ'האט געלערנט ווען דוד האט געברענגט די ארון צו ירושלים צו עיר דוד, איז געווען א גרויסע שמחה, דא בעצם איז נאך א גרעסערע שמחה ווען מ'ברענגט די ארון פון עיר דוד צו די בית המקדש, דאס איז די עיקר זאך פון די פון די בית מקדש אז דארט זאל זיין די ארון, אזוי ווי די פסוק גייט רעדן. די גאנצע זאך איז געווען ווען? געדענקט ווען מ'האט געבויט די בית המקדש האט מען פון חודש זיו ביז חודש בול, דאס הייסט פון די צווייטע חודש ביז די אכטע חודש, די שמחה האט ער געמאכט די אנדערע יאר די זיבעטע חודש, חודש השביעי בחג, דאס איז די חודש פון די גרויסע יום טוב סוכות, דעמאלטס האט ער געמאכט די חנוכת הבית. און אזוי ווי אונז לערנען סוף פון דעם פרק, בעצם האט ער געמאכט פֿערצן טעג, געווענליך איז דא נאר זיבן טעג דא חג, האט ער געמאכט פערצן טעג א יום טוב לכבוד די גרויסע שמחה פון חנוכת הבית. איז וואס איז די ערשטע די עיקר זאך וואס מען האט געטון מען איז געגאנגען די כהנים האבן גענומען די ארון מען האט געברענגט די ארון מיט אלע אנדערע זאכן שטייט אוהל מועד נישט קלאר וואס דאס איז אלע כלים מען האט זיי געברענגט צו אין די ריכטיגע פלאץ הייסט אין דעם דביר די קודש הקדשים וואס שלמה המלך האט געבויט דא רופט זיך עס דביר און דארט אונטער די כרובים און די פסוק פארציילט ווי די בדים האבן זיך ארויסגעשטעקט, און וואס איז דען דא אין די ארון? די צוויי לוחות וואס משה האט דארט געלייגט אין חורב. און דאס האט מען געטון די עיקר פעולה, מען האט געטון מיט א גרויס שמחה, מיט צאן ובקר, געשאכטן, על כל פנים געברענגט די ארון אריינגעלייגט אין די נייע דביר די נייע קודש הקדשים וואס שלמה האט געברענגט, רגע וואס מען האט דאס געטון, האט זיך אנגעפילט די שטוב מיט א וואלקן, אזוי ווי ס'שטייט אין פרשת שמיני, זעלבע זאך, זאגט שלמה, אה, השם אמר לשכון בערפל, דער אייבערשטער איז רוהט טאקע אין א וואלקן, איך זע צו ס'איז געלונגען, איך האב געבויט א בית זבול לך מכון לשבתך עולמים, דא גייסטו וואוינען, איז דא זעט מען אז ס'איז טאקע געקומען די שכינה, און געווען מורא'דיג העפי, ער האט זיך אויסגעדרייט, ויברך את קהל ישראל, ער האט געבענטשט די עולם, און ער האט געזאגט, דאס איז אפשר נישט די ברכות, חוץ דעם האט ער געגעבן א ברכה פאר דער עולם, און ער האט געזאגט, ברוך השם אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר דוד, וואס האט ער געזאגט פאר דוד, געדענקט וואס ער האט געזאגט פאר נתן הנביא. אייבערשטער זאגט איך האב קיינמאל נישט געבעטן בוחר געווען קיין איין שטאט פון אלע שבטים צו מאכן דארט מיין שטוב ביז דוד האט געפאלגט בוחר געווען דוד זאל זיין דער קעניג און אז דוד האט געוואלט בויען א שטוב האט דער אייבערשטער געזאגט פאר דוד איך האב זייער זייער הנאה אז דו האסט געוואלט דאס טון נישט דו וועסט עס טון נאר דיין זון אזוי ווי מיר האבן געלערנט דעמאלטס איז הבטחה אז דו וועסט האבן א זון וואס גייט זיין דער מלך אנשטאטס און ער וועט עס בויען און דוד שלמה המלך זאגט און דער אייבערשטער האט טאקע מקיים געווען וואס ער האט צוגעזאגט דא זיץ איך אויפן כסא דוד און דא האב איך געבויט די בית איך האב געלייגט די ארון און ס'איז אלעס געוואלדיג. נו, וואס דארף מען טון נאך די הודעה קומט אלעמאל א בקשה על העתיד שטייט שלמה הייבט אויף די הענט צום הימל און ער זאגט, אייבערשטער ביסט דאך אזא גרויסן גאט אין כמוך בשמים ועל הארץ, און דו ביסט א שומר הברית והחסד דו ביסט מקיים אלעמאל וואס דו זאגסט צו, בעט איך דו זאלסט מקיים זיין וואס דו האסט צוגעזאגט פאר דוד אז טאמער דו היטסט דיינע קינדער זאלן גיין בדרכי התורה גייסטו נישט אפלאזן זייערע קינדער זיי גייען אלעמאל זיין די מלכים בעט ער זאל טאקע זיין אזוי זיין און ער פירט אויס כי האמנם ישב אלקים על הארץ צו דען קען דען טאקע זיין אז אייבערשטער זאל זיצן דא אין די ערד איז דאך השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אבער למעשה בעט ער אה זעסט דאך אז ס'איז יא, און דא איז זייער וויכטיג צו זען, דא איז די עיקר לאנגע תפילת שלמה, ער בעט אז די אייבערשטער, וואס איז די טייטש בעצם, וואס ער פארשטייט אז דא איז בית המקדש א מקום לשבתך עולמים, וואס מיינט דאס? זאגט ער אזוי אז די אייבערשטער זאל הערן די תפילות סיי וואס איך בעט דיך יעצט, און וואס בעט איך דיך יעצט? אז אלעמאל זאלסטו הערן די תפילות וואס מען גייט בעטן, אלעס די אידן גייען בעטן אין דעם פלאץ אל המקום הזה זאלסטו אלעם דו הערסט אין ביסט אין הימל, אבער פון דעם פלאץ זאלסטו הערן און זאלסט מוחל זיין פאר די אידן זייערע עבירות און זאלסט אויסהערן זייערע תפילות. און ער לייגט אראפ א ליסט פון א גאנצע באנטש פון אופנים היכי תמצא'ס ווען ס'איז דא א תפילה און אויף יעדע איינס בעט ער עקסטער זיי אזא ביי שלמה המלך בעט אזא תפילה קודם התפילה ס'הייסט וואס די תפילות גייען אידן בעטן גייט זיך מצרף זיין צו שלמה המלך'ס תפילה וואס ער האט שוין געבעטן פאראויס אז די תפילות זאלן נענה ווערן זאגט קודם כל זיין א יחטא איש לרעהו א מענטש זאל האבן א מחלוקת וואס גיין זיי טוהן זיי גיין מאכן א שבועה פאר די אייביש פאר די מזבח וואס גייסטו טוהן גייסטו אויסהערן און שופט זיין אזוי ווי די סנהדרין גייט נעבן די מזבח דא א מקום עד האלקים יבא דבר שניהם און עס טאקע פאלגן עס עס געבן פאר די רשע וואס עס קומט זיך אים פאר די צדיק וואס קומט זיך אים וואס נאך קען זיין אמאל גייט זיין מען זינדיגט ווי מיר זעהן גאנץ ספר שופטים מלכים אז מען זינדיגט גיבט ער די אייבישטער אין די הענט פון פיינט. גייען זיי תשובה טון, זיי גייען מתפלל זיין, איז ווייטער זאלסטו זיי מוחל זיין און העלפן אין דעם הויז. אמאל איז דא רעגן, רעגנט נישט, אזוי שטייט אין והיה אם שמוע, אסאך מאל אויב מען זינדיגט רעגנט נישט, ווייטער זאלן זיי דאווענען, זאלן תשובה טון, וועסטו הערן, וועסט מוחל זיין, וועסט זיי ווייזן די וועג צו גיין אין דעם, און געבן מטר ארצכם בעתו. נאך א זאך, אז עס וועט זיין א הונגער, נאכדעם לייגט ער נאך א גאנצע ליסט פון צרות, א שדפון, א ירקון, אן ארבה, א חסיל, ס'איז אלע מיני סארט זאכן בעצם וואס קען שאדן ווערן די תבואות, קען שאדן ווערן די עקאנעמי, כל נגע כל מחלה יעדע זאך כל תפילה כל תחינה יעדע איינער ווייסט נגע לבבו ס'מיינט כפשוטו איינער האט האט עניוואן וואס האט עפעס א צרה וואס ער ווייסט עפעס א מחלה עט ער קומען עט ער בעטן עס אייבערשטער מוחל זיין פארוואס כדי יראוך אלעמאל פירט ער אויס דאס אלץ כדי אז דורך דעם וואס די אייבערשטער גייט העלפן גייען מענטשן מורא האבן פון די אייבערשטער גייען זיי זיין ערליכע אידן. נאכדעם פירט ער אויס נישט נאר א איד נאר אפילו א גוי, קומט פון א ווייטע פלעץ, געהערט שמך הגדול א גוי הערט וואס דער אייבערשטער איז אזוי גרויס ידך החזקה וזרועך הנטויה אפשר פון צו איז מיט די גערטן ער קומט דא אויך תשמע שמים וועסט האלטן דערפון פארוואס אפילו די גוים דארפן וויסן ליראו אויסך כעמך ישראל א גוי דארף אויך מורא פון אייבערשטן אזוי ווי א איד דורכדעם וועלן זיי וויסן אז שמך נקרא על הבית הזה דאס ענטפערן די תפילות פון די גוי. נאכדעם גייט ער אזוי ווייטער אפילו דא רעדט מען אפשר די גוי איז שוין געקומען אמאל קומט די גוים און עס איז שוין צרות זאגט אז די אידן זאלן גיין מלחמה אויף די גוים זאלן גיין ווייט זאלן נישט זיין דא אין ירושלים זאלן דאווענען על דרך העיר אשר בחרת בה אין דעם אין דעם דירעקשאן ווייטער וועסטו פאלגן וועסטו הערן די תפילות אויב זיי זאלן זינדיגן ער זאגט קיינער יעדער איינער איז זינדיג כי אין אדם אשר לא יחטא און וועסט זיי זיין ברוגז וועסט זיי געבן די פיינט גייט זיי נעמען און פאנגען אין א ווייטע פלאץ גיין זיי דאווענען פון דארט גיין זיי דאווענען צו די בית המקדש אפילו נישט אין די בית המקדש אבער צו די בית המקדש זיי זאלן תשובה טון און ווייטער וועסטו העלפן וועסטו הערן אין הימל וועסט מוחל זיין פארוואס האסט דאך זיי ארויסנעמען פון מצרים און דארפסטו זיי ווייטער העלפן און אזוי וועסטו טון דורך דעם מקום הזה וואס איך האב אויפגעבויט ס'איז עד כאן תפילת שלמה. און די גאנצע לאנגע תפילה איז ער אויפגעשטאנען פון די פון זיין מזבח פון פארן מזבח איז ער געשטאנען דארט מיט אויסגעשטרעקטע הענט און ער האט געבענטשט די אייבערשטער און ער האט געזאגט ברוך השם אז די אייבערשטער האט געגעבן מנוחה פאר זיין פאלק, זיי כובש געווען אלע גוים דא לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו ס'איז א נוסח פון ספר יהושע אסאך מאל יעדע גוטע זאך וואס דער אייבערשטער האט צוגעזאגט געזאגט איז געשען און וואס בלייבט נאר מען דארף נאר בעטן אז די אייבערשטער זאל בלייבן כאשר עם אבותינו די אייבישטער זאל ווייטער זיין מיט אונז און די תפילות וואס ער בעט זאל אלעמאל זיין נאנט צו די אייבישטער אז די אייבישטער זאל אלעמאל מקבל זיין די תפילות כדי אז אלע מענטשן אלע כל עמי הארץ אפילו די גוים זאלן וויסן אז די אייבישטער איז השם האלוקים איין עוד און די מענטשן די אידן זאלן זיין לבבם שלם עם השם אלוקינו עד כאן די תפילות יעצט פירט די פסוק אויס פון די גרויסע שמחה וואס ער האט געמאכט, צוויי און צוואנציג טויזנט בקר, הונדרעט און צוואנציג טויזנט צאן האט מען געשאכטן דארט פאר דעם חנוכת הבית, מען האט אפילו געדארפט מקדש זיין די גאנצע חצר, ס'איז נישט געווען קיין פלאץ אויף די מזבח צו קענען מקריב זיין אזויפיל קרבנות, און מען האט געמאכט האבן מיר געלערנט פערצן טעג די יום טוב, די אכטע טאג, ס'הייסט די אכטע טאג פון די אכט צווייטע זיבן טעג לכאורה, האט ער אהיים געשיקט די עולם, זענען אהיים געגאנגען פרייליך, אזא גוטע זאכן האט דער אייבערשטער געטון פאר דוד און פאר זיין פאלק.